ערב חנוכה און ערב שבת קודש פרשת מקץ. כ'האב געוואלט קודם כל רעדן פאר איך רעד וועגן חנוכה האב איך געוואלט רעדן אביסל וואס עס גייט פאר וועגן גראבן די טויטע. נאכדעם צו צעלייגן די גאנצע פרשה וואס דא גייט פאר. קודם זאל מען וויסן ווי הארב דאס איז צו גראבן טויטע. ס'שטייט אין זוהר פרשת אחרי מות דף ע' עמוד ב'. ותנא ברזא דרזין

נו איך מיין וואס וואס די גרויסע זאך זענען שוין געשטארבן זאגט שלמה זאגט דער זוהר הקדוש אז שלמה המלך מיינט צו זאגן שכבר מתו בהאי עלמא זענען געשטארבן אויף די וועלט בפולחנא דמאריהון מיט דעם וואס זיי האבן געדינט דעם הייליגן באשעפער פון דעם זענען זיי געשטארבן.

מיט אַ ליכטיקייט, ואתייעטו בהון, זיי טוען זיך מייעץ זיין, די צדיקים טוען זיך מייעץ זיין איינער מיטן אַנדערן, וגוזרין גזירה, און זיי צערייסן די גזירה, והקדוש ברוך הוא עושה רצונם וחס על העולם, דער אייבערשטער טוט זייער רצון און ער חס אויף די וועלט. יעצט. די ס'איז באוויסט אז ס'איז דא אזאלכע צדיקים אזוי ווי רבי ר' מיילך האט געזאגט ער וועט נישט אוועק גיין פון די וועלט אדער אזוי ווי רבי שמעון בן יוחאי וואס מען זעהט אזויפיל מיליאנען מענטשען פארן צו אים רבי נחמן פון ברסלב ס'איז אזאלכע דאס איז די מיני צדיקים. די נפשות פון די צדיקים משתכחין בהאי עלמא די געפינען זיך אין די וועלט לאגנא על חייא אז זיי זאלן מגין זיין אויף די לעבעדיגע והאי אקרי נפש און דאס ווערט אנגערופן נפש ודא לא אסתלקא דאס גייט קיינמאל נישט אוועק מהאי עלמא שכיחא בהאי עלמא און ס'געפינט זיך דא אויף די וועלט לאסתלקא ולמנדע ולאגנא על דרא להסתכל מיינט צו קוקן ולמנדע מיינט צו וויסן דעת און להגן, און מגין מיינט להגן על הדור צו באשיצן דעם דור. וזה שאמרו החברים, און דאס איז וואס די חברים האבן געזאגט, די חבריא קדישא, דמתי ידעי בצערא דעלמא, די מתים ווייסן דעם צער פון די וועלט, ועונשא דחייבין די בארעא,

האט רבי אלעזר געפרעגט וואס גייט דא פאר, האט ער געזאגט כ'וועל דיר זאגן דעם אמת, טאמער מ'קומט מיט א ספר תורה און מתפלל זיין אויף א טויטן ביי א טויטן, מוז דער טויטער גיין ארויף אין הימל און ער מוז פונקטליך מודיע זיין פאר כביכול פארן אייבערשטן אז מ'האט אים געמאכט פאר א שליח פאר די און די זאך. זאגט ער, דאס איז זייער גוט ווייל דאס איז אויך א כבוד פארן נפטר אז ער קען טון פאר די מענטשן א ווי מ'זאגט זייער פארלאנג. טאמער אבער די ספר תורה וואס דו ברענגסט איז נישט הונדערט פראצענט כשר, איז נישט נאר מען טוט נישט די בקשה, נאר מען ווארפט מיך נאך ארויס פון יענע וועלט, ווייל איך האב אזוי ווי געשוואוירן פאלש אינעם נאמען פונעם אייבערשטן, ווייל די תורה איז דאך דעם אייבערשטנ'ס נאמען, און איך האב געשוואוירן פאלש ווייל ס'איז געווען פסול. יעצט אזוי ווי דו האסט דיך אראפגעזעצט דא מיט דעם שטיקל ספר תורה, האב איך געמיינט אז דו קומסט מיר זאגן אז איך זאל גיין עפעס מתפלל זיין פארן אייבערשטן. אבער אזוי ווי דו קומסט נאר דא לערנען, דעמאלטס איז נישט געפערליך ווייל דעמאלטס דארף איך נישט גיין צו זיין א שליח. זעט מען דא פונעם זוהר אז די צדיקים איז דא וועגן זיי, מען קען זיי מאכן אז זיי זאלן מוזן גיין מתפלל זיין. די זעלבע צייט אויכעט, עס ווערט געברענגט אין די תשובות פון נודע ביהודה, עס איז געווען עפעס אמאל א עצירת גשמים, עס האט נישט גערעגנט, האט מען געפרעגט דעם נודע ביהודה, אז מען זאל מאכן אזא זאך אז מען זאל נעמען א ספר תורה און מען קען דאך עס בודק זיין צו עס איז כשר צו נישט, און מען זאל גיין מתפלל זיין קעגן עצירת גשמים ביי די קברים, זאגט דער נודע ביהודה מען זאל עס נישט טון, ווייל קודם כל אונז האבן נאך א פראבלעם אויסער דעם וואס טאמער די ספר תורה איז נישט גוט געשריבן אונז האבן א פראבלעם פון חסרות מיט יתירות, און נאכדעם זאגט ער אז עס איז קעגן די הלכה מען טאר נישט גיין מיט א ספר תורה אין א בית החיים וואס איז לעג לרש. על כל פנים דאס איז א זוהר הקדוש. נאכדעם זאגט דארט דער זוהר פירט ער אויס אזוי אז רב אלעזר זאגט ווען נישט די תפילות וואס די טויטע זענען מתפלל אויף די לעבעדיגע יעדן טאג וואלט נישט געבליבן קיין שריד ופליט פון איין מענטש וואס ער לעבט אויף די ערד. ווייל לויט די זינד לויט אלעם איז ממש א שרעק. איז ווער איז מתפלל פאר אונז? זענען זיי מתפלל די טויטע פאר די לעבעדיגע. יעצט, דעיס איז צו ווייזן אביסל וואס דאס הייסט גראבן קברים, ס'איז דאך נישט צום גלייבן וואס דאס הייסט צו גיין גראבן א קבר, דו רעדסט דא מענטשן וואס זיי דארפן דיך שיצן, זיי זענען מתפלל פארן אייבערשטן. רבותי ען פי אר דאס איז א רעדיא סטעישען פון וואשינגטאן זאגט ער אפען און קלאר שעמט זיך שוין נישט צו זאגן סאיז דא צענליגע טויזענטער מיסילס שארט טערם און לאנג טערם פון אלע אראבישע לענדער געפאוקעסט אויף איזריעל ס'דארף געדויערן נישט מער ווי אפאר שעה און די סטעיט אוו איזריעל איז געווען היסטערי פון יעצט

צענדליגער טויזענטער ארטאדאקסישע משפחות, איך מיין אויב מען וועט רעכענען נישט נאר סאטמאר פאר ארטאדאקס, נאר מען וועט רעכענען מאדערן יאנג איזריעל אויך פאר ארטאדאקסן, און מען וועט אויך רעכענען יאנג איזריעל פאר ארטאדאקסן, איז דא א מיליאן. און דאס אלעס קומט אן צו די תפילות פון די מתים ושבח אני את המתים שכבר מתו וואס שלמה המלך רעדט פון זיי, וועגן דעם איז ער זיי משבח, ווייל ווען נישט זיי, ווען זיי זענען מתפלל פאר אונז, וואלט אונז נישט געהאט קיין קיום אויף די וועלט. על כל פנים, צו געט טו די פוינט איז, אונזער גאנצער שוץ איז דאך די מתים, און יעצט אז אונז גראבן מיר אויף די מתים, און וואסערע א שוץ האבן מיר אונז קעגן די אלע מיסלס וואס ס'גייט פאר, דעמאלטס זענען דאך אונז פארלוירן אינגאנצן. דאס איז א מורא'דיגע זאך וואס אונז וויל מען נישט פארשטיין. דער אמת איז הונדערט פראצענט נישט ריכטיג אז מען זאל גראבן די טויטע. שטערנבוך זאגט, שטערנבוך טאר נישט זאגן אזא זאך. היה לא תהיה. יעצט לאמיר צו צעלייגן די זאך אביסל מער בעומק. פארוואס האט אתרא קדישא אלע יארן געמעגט גראבן די אלע טויטע? ווייל זיי הייסן אתרא קדישא, זיי טוען וואס זיי ווילן. יעצט. זיי פלעגן גיין אויף א פלאץ למשל בית שמש איז פיל מיט קברים, ס'איז ארום ירושלים, ס'האט מען אלץ באגראבן מענטשן, יעצט וואס זיי פלעגן טון איז למשל אין בית שמש רמת א' האבן זיי באקומען, זיי האבן פארלאנגט צוויי און צוואנציג דירות אז טאמער מען וויל אז זאלן אוועקרוקן די טויטע, אנדערש האבן זיי געזאגט רוקן זיי נישט אוועק, זיי ווילן האבן געלט פאר דעם, גרויס געלט. למעשה. האט מען זיי געמוזט געבן. איז געקומען איינער אהרעלע יאקטער און האט מגלה געווען אז די חברה זענען גענגסטערס. זיי נעמען גרויס געלט פאר גראבן טויטע. ווי האבן זיי רעכט דאס צו טוהן? מ'האט זיך געטוהן א גאנצע מלחמה אהער מיט אהין. למעשה אז עס איז דא יש אומרים וואס זאגן אז אפילו ווען עס איז אינגאנצן נישט דא קיין טויטע, עס איז אינגאנצן נישט דא קיין ביינער, זאגן זיי אויך ס'איז דא ביינער ווייל זיי פארלאנגען גרויסע געלטער אז מ'זאל אוועקרוקן. זיי קומען אן אויף א פלאץ און זאגן ס'איז דא דא דא דא דא אפאר ביינער דארף מען דאס גאנצע מפנה זיין, בקיצור ער ציעט עס אריין אין הונדערטער טויזענטער דאלער. סאו יעצט איז דא אפאר זאכן וואס מען דארף פארשטיין, קודם וואסערע רעכט האבן זיי אז זיי זאלן גראבן? אתרא קדישא האט עפעס א לייסענס פון באשעפער אז זיי מעגן יא גראבן טויטע? זיי האבן דאך אויך נישט קיין לייסענס. יעצט איז דא א היתר אז זיי מעגן עס טון און פארוואס דארף מען באצאלן גרויס געלט פאר זיי עס אוועקצוטראגן? מען קען נעמען אנדערע מענטשן וואס זיי זאגן זיי קענען אויכעט די זאך און זיי נעמען נישט די מינע גרויסע פרייזן. סא דא איז די האקעלקייט. יעצט ס'איז געקומען פון זאלי קא האב איך געזאגט ס'איז דא אזאלכע בית דין'ס וואס זענען אזוי ווי א פאבליק סעספול יעדע חתימה געבן זיי ארויף זייער חתימה. זאלי קא איז איינע פון די פאבליק סעספול ווייל ער וויל דאך שרייבן אז ער איז א בית דין סאטמאר. סא ער האט געשריבן א גרויסן פלאקאט אין ירושלים דעם פרייטאג שטייט דארט דריי פונקטן. ערשטע פונקט שטייט אז מען טאר נישט גראבן טויטע, און אפילו מען קען זיך פארגלייכן מיט די מענטשן וואס האבן געקויפט דארט דירות, קען מען זיך פארגלייכן פאר געלט, וואס טייטש מען מאכן אביסל אנדערש און ס'קאסט נאך אפאר טאלער, שרייבן זיי מען טאר דאס נישט טון ווייל דאס איז נישט קיין דיני ממונות געשעפט, דאס איז א געשעפט וואס די תורה לאזט נישט אז מען זאל גראבן. מיט דעם איז ער הונדערט פראצענט גערעכט. כאטש ער איז א פאבליק טוילעט, ער מיט די אלע רבנים וואס האט אונטערגעשריבן, א חוץ צוויי וואס זענען דארטן דא וואס זענען נישט די פאבליק טוילעטס, מען זעט נישט איבעראל זייערע חתימות, איז דא דארט איינער ראזענפעלד פון מאנראו, און דער אנדערער איז ר' משה מנחם טירנאווער. אבער א חוץ דעם דאס איז די סטענדערט פאבליק טוילעט, דער סאטמארער דיין, און ר' ישראל חיים מנשה, מיט דעם ר' משה קאצ'נס ברודער, בקיצור די חברה די האבן דארט אונטערגעשריבן, אבער למעשה יעצט שטיי איך מיט זיי, מיר זענען גערעכט, מען טאר נישט לאזן מען זאל גראבן די טויטע, די שאלה איז נאר אפשר דארט אינגאנצן איז נישטא קיין טויטע נאר דוד שמידל זאגט אזוי ווייל ער וויל אז ער זאל מאכן געלט דערויף, דאס איז יעצט די שאלה. יעצט, לאידך גיסא, איז די שאלה איז בכלל פארוואס יעצט האט מען זיך אויפגעוועקט, אין אלע יארן האט מען געמעגט גראבן טויטע פאר געלט, מען האט בית שמש א', בית שמש ב', רמת א', רמת ב', אלעס איז יעצט פול מיט טויטע. יעצט, איז דא נאך א זאך וואס מען דארף אויך דערגיין, אויב עס איז דא טויטע קומען זיי אן אז ס'איז טויטע פון גוים ווייל מען האט געטראפן ראשו בין כרעיו, קודם כל איך ווייס נישט צו דאס איז א סימן ווייל איך האב אין יוראפ געטון אסאך מיט קבורה ווער ס'ווייסט האבן מיר פֿערציק בתי חיים'ס אין אונגערן איבערגעבויט און אין רוסלאנד און אין אוקריינע מיט מיינס א ידיד ער זאל זיך מיען פאר אונז הרב בנימין זאב זוסמאן סופר דער גבאי פון טאהשער רעבן ס'האט מען אויפגעגראבן עטליכע מאל האט אויסגעפעלט מ'האט אויפגעגראבן א גוי'אישן בית הקברות זענען אלע געלעגן גראד אזוי ווי ביי אונז די ראשו בין כרעיו דאס שטייט ביי די ב ווען מ'האט געמאכט דעם קרבן פסח זעט אויס אז זיי האבן זיך פארמישט זענען צעדרייט אויף טויזענט זאגן זיי אז ס'איז א גוי'אישער בית הפייגער יעצט לאמיר זאגן אז ס'איז א גוי'אישער בית הפייגער כ'וועל זאגן כ'וועל מסכים זיין ס'איז א גוי'אישער בית הפייגער ווען דו גייסט אויפגראבן א גוי'אישן בית הפייגער גיבט דאס א רעכט פאר אלע גוים אין אירופה אויפצוגראבן א אידישן בית החיים ווי קענט עטס ענק אריינלאזן אין אזאלעכע וועלט ווירטשאפטן עטס ווייסט אז ס'איז דא דרײַצן מיליאן אידן אויף די וועלט און גויים קאטאליקן איז דא איבער א האלבן ביליאן, סאו ווען דו גייסט גראבן זייערע קברים ווייסט וואס זיי גייען טון צו דיינע קברים, און ווידעראום מוסלמער איז דא א ביליאן און א האלב, סאו ווי קענסטו אנהייבן מיט די חברה? סאו די אלע באלאוני ס'דאך אזויפיל באלאוניס דא אז דו האסט נישט קיין השגה, ממש מען פירט דעם עולם אין דר'ערד אריין, עס קען זיין ס'אינגאנצן נישט דא קיין טויטע, ווייזן זיי פיקטשערס ס'איז יא דא. דארף מען דאס אלעס מברר זיין. יעצט, טאמער מ'איז מברר ס'איז דא טויטע, טאר מען נישט גראבן. יעצט, טאמער מ'טאר נישט גראבן, טאר מען אין גאנץ ארץ ישראל נישט גראבן, ווייל וואו דו וועסט אויפגראבן וועט זיין טויטע. איך געדענק ווען דער אמרי חיים, מ'האט פארציילט ווען דער אמרי חיים האט געבויעט זיין בית מדרש האט מען אויך געטראפן א טויטן, און דער חזון איש האט געזאגט וויבאלד ס'איז נאר דא איינער, דעמאלטס קען מען, מוז מען נישט אננעמען אז ס'איז געווען א בית החיים, ס'איז אפילו א בית המייסד, זאל מפנה זיין דעם טויטן. און מ'האט ווייטער געבויט די גרויסע שול. נאכדעם דארף מען וויסן צו ס'איז נישט ביינער פון בהמות. איך בין אמאל געווען אין אומאן, מ'האט זיך גענומען גראבן צו מאכן עלעקטריק פאול, מ'האט זיך גענומען צו מאכן קולות, מ'האט געברענגט א גרויסע מומחה וואס ער פארשטייט צו ביינער, אז דאס איז א ביין פון א קאץ, דאס איז אזוי שוין פארפוילט אין דר'ערד מיט אלעם, און ער האט אונז געוויזן וויאזוי ער ווייסט עס פונקטליך. סאו די אלע זאכן קען מען זיך נישט ארום שפילן, יעדער שפילט זיך דא ארום, דער שרייט מ'טאר נישט, דער שרייט מ'מעג, דער וואס עס שרייט מ'טאר נישט איז גערעכט, ווייל דער וואס עס שרייט אז מען מעג דארף מען וויסן פארוואס מעג מען, און די אלע בויך סברות וואס מען גייט ארום דא מען דערציילט אז עס איז א גוי'ש מ'האט געטראפן די רויטשע ביין קרוב אויף די אלע שטותים איז נישט אויסגעהאלטן ווייל אפילו אפשר על פי הלכות מעג מען יא א גוי'שן בית הפייגער מפנה זיין אבער דו ווייסט נישט וואס ער גייט דיר נאכדעם צוריק טון. און נאכדעם דארף מען רעכענען ס'איז דא אזויפיל אידישע בתי חיים'ס אויך, דער גוי אין אונגארן וועט זאגן איך ברויך האבן די ריעל עסטעיט, די פראפערטי, פארוואס האט מען געמעגט אין ארץ ישראל ווען ס'איז א אידישע בית החיים, דאך נאך ארגער, מ'וועט שרייען ניין דו האסט דאך געטוהן דיין אייגענעם ברודער'ס בית החיים פארוואס זאל איך נישט טארן אין אונגארן טוהן? ס'איז אזוי פארצווייגט די גאנצע זאך אז ס'לאזט זיך נישט זאגן, אט דא שטעל איך מיך צו צו די זאלוינים, מען טאר נישט גראבן. יעצט וואס איך האב געטון איז, ס'האט מיך נישט געלאזט שלאפן בייטאג און ביינאכט האב איך גענומען אן עראפלאן און איך בין אראפגעפלויגן דא ביז אהער, כ'האב געוואלט זען די מציאות. כ'קום אן, ס'שטייט דארטן א וואטשער, ער נעמט ארויס א ביקס און ער זאגט, אסור לעבור, דא טאר מען נישט אריין, ס'איז בערך הונדערט מעטער אוועק, מ'טאר נישט אריין. בין איך געגאנגען, כ'האב אנגעקאלט מיין חבר ר' אהרעלע יאקטער, איך האב אים געזאגט, אהרעלע, כ'וויל זען די מציאות, וואט איז גאואינג אן? זאגט ער מיר הער אויס, ליידער היינט אינדערפרי איז זיין מאמע נעבעך אוועק, היינט דאס איז זונטאג אינדערפרי פרשת מקץ, און יעצט איז די לוויה, נאכדעם וועט ער זיצן שבעה, אבער נאך די שבעה וועט ער מיך צופירן, ער וועט מיר אלעס ווייזן וואס דארטן גייט פאר, ר' אהרעלע יאקטער שרייט קלאר אז מען גראבט ביינער פון טויטע, און מען זעט עס. און מען זעהט ער האט פיקטשערס און ווידיאוס און מען נעמט פון תנאים און אמוראים די קעפ און מען האקט עס אראפ און די פיס מען האקט עס אראפ זאל מען אריינפיטן אין אזאלעכע קאסטענעס און מען טראגט עס אוועק און טאמער דאס איז אמת איז שומו שמים וואס דא גייט פאר יעצט ס'האט מיר זייער וויי געטוהן איך האב געטענה'ט אז אברהם סלאנים איז אן ערליכער מענטש איך קען אים ער האט אויפגעבויעט די רחמסטריווקער בילדינג זעקס שטאק. און ער האט מיר אויפגעבויט אן עלעוועיטער דאס וואס בחורים זאגן אז דארטן ביים עלעוועיטער מאכט מען משכב זכר, איך האב שוין מעורר געווען איז לאמיר האפן זאל מען אריינלייגן א ווידיאו, אבער למעשה איז האב איך מיך נאכגעפרעגט דא ווי קען דאס זיין לעזער קעסטנבוים האט דא אריינגעלייגט מיליאן וואס איז געשטאנען צו מאכן דא פֿופֿציק מיליאן דאלער רווחים, ווי קען דאס זיין אז זאלן האבן אזא טעות? האט מיר איינער געזאגט אן אינסייד מען וואס ער קען די גאנצע פרשה זאגט ער ר' נחום זיי האבן געוויסט אז דא איז דא טויטע כמעט איבעראל אין בית שמש איז דא טויטע נאר דער בארג האט מען געוויסט איז געווען א בארג פון א בית החיים אזוי ווי מען האט געוויסט אין די סאטמארע שטעטל אין ירושלים דארטן לעבן די ישיבה פון טשעבין, דארט איז אויך געווען א בית החיים, קיינער האט עס נישט געוואלט טאטשען, פראפערטי ווייז איז ווערט געווען צוואנציג דרייסיג מיליאן דאלער, מען האט עס געקויפט פאר א מיליאן זעקס, ווייל סאטמאר האט נישט מורא פאר קיינעם, זיי האבן נישט מורא אפילו פארן אייבערשטן חס ושלום כביכול. מיר האט דערציילט איינער וואס ער געדענקט ווען מען האט עס געבויעט, ער איז א שכן, ער וואוינט אין רחוב חנה, ס'איז געשטאנען צעטלעך אין די גאנצע געגנט מען זאל וויסן דארט איז א בית החיים און ס'וואלגערן זיך מתים אין די גאס, מען האט עס געזען פון די הייזער פון חנה און פון פנינה, פון די גאנצע געגנט דארט ארום, פון אלקנה, רחוב אלקנה. נאר סאטמאר לאכט פון אידישקייט, אזוי כדרכו בקודש אין יעדע זאך, קוק הער, אז משכב זכר איז מותר, וואס דאס שטייט אין די תורה שוין אויף דעם איז נישט דא קיין מחלוקת, האסט א פראבלעם מיט לייט פון צוויי טויזנט יאר צוריק? ס'איז דאך לייטער. איז די חברה זענען געגאנגען זיי האבן עס געקויפט לעיזער קעסטנבוים מיט זאנענוואלד און סלאנים און זיי האבן געוויסט אז דארטן איז א בארג וואס דאס איז פיל מיט טויטע. דער בעל הבית הייסט אבראמסקי און די פלאץ הייסט נחלה עגולים. און זיי האבן געזאגט פאר אים אז הער אויס אונז ווילן מיר נישט דעם בארג ווייל דא איז פיל מיט טויטע. האט ער געזאגט ליסן די מחיר וואס איך געב דיר קענסט דו נישט האבן ערגעץ אנדערש, ער אוינט דעם גאנצן בארג, ער האט געגעבן אזא פרייז אז ס'האט זיך געלוינט. יעצט וויל איך זאגן, אויב דו האסט א אונס גאלד היינט, איז לאמיר זאגן פֿופֿצן הונדערט דאלער אן אונס, און נישט קיין חילוק צו דו האסט איין אונס, צו דו האסט הונדערט אונס, צו דו האסט טויזנט אונס, דאס איז די פרייז, ס'איז נישט קיין חילוק סיי ווען דו קויפסט און סיי ווען דו פארקויפסט, דאס איז די פרייז. ווען איינער קומט און זאגט איך גיב דיר יעצט פאר זיבן הונדערט דאלער אן אונס גאלד, ווייסטו ס'איז אדער גע'גנב'עט, אדער ס'איז פעלערהאפטיג. די זעלבע אויך מיט די דירות, אין ארץ ישראל איז דא א פרייז, יעדע באדן האט א פרייז, און יעדע שטאט האט א פרייז, און די בוי האט א פרייז וויפיל ס'קאסט א מעטער מרובע צו בויען, דאס גייט נישט ס'איז נישט קיין לופט געשעפטן דאס איז אויסגערעכנט יעדע פרוטה, כאטשיג ביי דיר זעהט עס אויס א גרויסע פלאץ. וואס מען בויעט דא יעצט אין רמת בית שמש בויעט מען דאך ווייס פֿופֿצן טויזנט דירות מיט איינמאל, אבער יעדע זאך האט א פרייז, רשי זאגט ס'איז נישט גלייך במישור און בהר, ווען ס'איז אויפן בארג איז עס לוסטיגער, יעדע זאך האט א פרייז, און וויאזוי האט עטץ געקלערט אז סאטמאר צו לעזער קעסטנבוים האבן קענען געבן דירות אין בית שמש מיט דרײַסיק פראצענט ביליגער? ערגעץ מוז מען דאך איינציען די געלט. איז געגאנגען סלאנימער פארקויפט פאר די שטאט אז ער האט גבירים וואס זיי בעקען עס זייער פיין, דער גביר גייט עס נישט בעקען אומזינסט, דער גביר האט א ער צאלט אויכעט געלט אינטרעסט פאר זיין געלט, אים קאסט עס אויך געלט אפילו ווען ס'איז אנגעשפארט געלט קען עס מאכען אין באנק געלט, דער גביר איז אויך נישט דא ממש לשם מצוה. סאו קיינער האט נישט אויסגעפיגערט וויאזוי קען דאס זיין אזוי ביליג. האט מען מיר יעצט געזאגט די אינסייד מענטשן די יודעי דבר זאגן קלאר זיי האבן געוויסט זיי קויפן א קרקע וואס דאס איז פול מיט קברים ממילא זיי האבן דאס געוויסט האבן זיי בשאט נפש פארפירט כלל ישראל און ממילא זיי האבן פארפירט כלל ישראל איז די ביינער פון די טויטע זענען זיך יעצט נוקם ווייל זיי זענען נישט אינטערעסירט מען זאל זיי רוקן ווען א פרייער טוט עס אקעי איז איין זאך טוט עס די עדה די עדה החרדית און די שענסטע רבנים און קומט נאך אן דארטן דער גרויסע רב רב שטערנבוך איך ווייס נישט ווי דער האט געטראפן דעם היתר איך ווייס אין אפריקע האב איך געהערט רב פון סאוט אפריקע איך האלט אויף אפריקע דארף מען אונז אלע פארן דארטן מוז זיין זאכן וואס אונז האבן נאך קיינמאל נישט געהערט פון. א לעזער בערלאנד האט מסתמא געווען דא צען פופצען פרויען איז ער געלאפן אויף ווי? זאמבאבי אפריקע דער העלבראנס שלמה העלבראנס האט מען געכאפט ער האט געוואלט אנטלויפן פון מאנטריאל ווי איז ער געווען גרייט צו פארן ער האט געוואלט פארן אויף אטאווא פון דארט איז ער געווען גרייט צו פארן אויף סודאן אפריקע דאס איז אויכעט א געגנט אין אפריקע סודאן. איך מיין אונז זאל מיר אלע פארן אויף אפריקע, אפשר דארטן איז דאס אן אנדערע מין, איך ווייס וואס דארטן טוט זיך, דארטן טייטשט מען די תורה אויף אן אנדערן אופן, ס'איז דאך דא עין פנים לתורה. ס'איז ממש אן אומגליק וואס דא טוט זיך, איז ער געגאנגען ער האט געפרעסן טשיקן דארטן אין סאוט אפריקע, און קומט דא צוריק און ער זאגט עה מ'מעג גראבן טויטע. ער האט בכלל נישט קיין נאמנות אויף גארנישט, ווייל אים האט זיך צוגעדאכט אז ער גייט זיין ירושלימ'ער רב, און באמת איז זיך אים עס געקומען. ווייל דער מיטן הויכן רינדיגן קאפעליטש דער וואס איז געקומען פון אנטווערפן טובי' חוטא זונטאג מאנטאג לגבי שטערנבוך איז ער אן עם הארץ ווי א קינד פון פינף יאר ער האט א תשובה אין זיין לעבן נישט געשריבן ער האט אן ערנסטן פסק זיך נישט אריינגעמישט איז במילא איז זיך אים טאקע נישט געקומען אז ער זאל זיין ירושלימ'ער רב און פאפענהיים מיט ראפנהיים מיט שמאפנהיים האבן דאך געוואוסט אז זיי האבן א פראבלעם מיט שטערנבוך האבן זיי גענומען. ס'איז געווען אדער רבי ישראל חיים מנשה פרידמאן פרידמאן באטשי, אדער טובי' חוטא זונטאג מאנטאג ווייס באטשי, צווישן די באטשיס האבן זיי קענען טון וואס זיי וועלן, און זיי האבן דאס געזוכט, און ממילא דער פון סאוט אפריקע דער שטערנבויך איז נאך היינט ברוגז פארוואס ער איז נישט ירושלימ'ער רב, און אזוי ווי ער איז ברוגז פארוואס ער איז נישט ירושלימ'ער רב, אַז װאָס, װאָס טובֿיה חוטא זונטיק, מאָנטיק טוט, װעט ער יעצט װעלן טאָן פֿאַרקערט. יעצט לאָמיר לײענען װײַטער זאָליקאָס צעטל. שטײט דאָ, אַז מע טאָר זיך נישט מתפּשר זײַן אַפֿילו, קודם שטײט אַז מע טאָר נישט גראָבן די טױטע, נאָכדעם שטײט מע טאָר זיך נישט מתפּשר זײַן מיט די דיור-רבֿיס, נאָר מע מוז אַלעס מוותר זײַן און מע טאָר נישט גראָבן, װאָס מיט דעם האַלט איך ער איז גערעכט, און נאָכדעם שטײט ווער ס'בידו למחות און איז נישט מוחה איז עתיד ליתן את הדין, וויל איך דיר זאגן זאליקא דו פערד דו, לעיזער קעסטנבוים איז בידו למחות, ער דארף זאגן איך פארליר אפאר מיליאן דאלער. ס'גארנישט מ'האט שוין געהערט ער האט גענוג געגנבעט פון אונזער חשבון ס'איז אונזער חשבון עניוועי וואס זיין געלט איז געבויעט געווארן פון גניבה וגזילה פון די או די עי סאו זאל ער מוותר זיין אויף צוואנציג מיליאן דאלער. ער וועט מאכן ערגעץ אנדערש דאס געלט, סאו קום זאגן מי שיש בידו למחות, די אלטע סאקמער אזיאטישע מארמאר אזוי ווער ס'קען מוחה, ביי דיר ביי דיר אין שטוב קענסטו מוחה זיין, דארפסט נישט גיין צו ווייט. דו ווייסט די מעשה מיט די מוצאי שבת מעשה אז ביי יעקע אין האט זיך גע'חלומ'ט אז יעקע האט געוואוינט אין קראקע אז אין. לאדזש, אונטער די בריק איז דא אן אוצר, גייט ער און נעמט זיך גראבן, ער פארט אויף לאדזש, ער נעמט זיך גראבן, זעהט אים חיים פון לאדזש, פרעגט ער אים, יעקל וואס טוסטו דא און דו גראבסט אין מיין גארטן דא לעבן די בריק? זאגט ער, איך האב מיר גע'חלומ'ט אז דא איז דא אן אוצר, זאגט ער, אינטערעסאנט, מיר האט זיך גע'חלומ'ט אז ביי יעקל אין קראקע איז דא אן אוצר, זאל איך גיין ביי יעקל אין קראקע גראבן דעם אוצר? האט ער זיך געכאפט אז מען איז אים געקומען צו זאגן אז ביי זיך אינדערהיים ליגט דער אוצר, ביי יעדן דערהיים ליגט דער אוצר. זאליקא דו פערד וואס דו ביסט לעיזער קעסטנבוים איז בידו למחות, קיינער נישט מער, וועט ער פארלירן אמאל אויף א דיעל צוואנציג מיליאן דאלער. נאכדעם שרייבט דער זאליקא דארט מיט די פאבליק טוילעט סיגניטשער סיגנאטור שרייבן זיי דארט אזוי. שרייבן זיי מען זאל מען שיקט ארום דברי פלסטר מען ווארפט ארום. שרייבט ער, זאלסט עס קיין מאל נישט טון, ווייל ס'שטייט פון זוהן פון רבי ר' מיילעך אין ליקוטי שושנה, אז די וואס זאל ליינען די דברי פלסתר, איז אין להם חלק לעולם הבא און זאל נישט זוכה זיין צו זעהן משיח. כ'האב געוואלט וויסן, ווען איז דער בריוו ארויסגעקומען פון רבי ר' מיילעך'ס זוהן? פון נעכטן? צו אייערנעכטן? שבת האט ער נישט געשריבן, פרייטאג איז עס געקומען? איך פארשטיי דאס נישט. דאס שטייט דאך שוין אפאר הונדערט יאר, און ווי איז עס געווען סאטמאר אלע יארן? וועלכן רב און וועלכן רעבן האט מען נישט פארשעמט? און איך רעד שוין נישט ווער ס'האט נישט מיטגעהאלטן מיט די שיטה, ווער ס'האט יא מיטגעהאלטן. צעהלימער רב און פאפא רב האט זיך געבויגן דעם קאפ פארן הייליגן רעבן, מ'האט זיי פארשעמט און משוגע געמאכט און אונטערגעשטעלט אלע מינע ליצנות, דער רבי האט נעבעך מכבד געווען דעם צעהלימער רב מיט בענטשן, בקיצור די חברה האבן אים געשטויסן.

ס'איז ממש, איך האב געזאגט יעצט פאר איינע פון די צייטונגען, אזוי ווי עטס האטס געארבעט זיבן יאר צוריק מיט שמיטה, נעקסטע יאר איז שמיטה, טוטס זען אז מ'קויפט עס אין געהעריגע אידישע פעלדער און מ'לייגט ארויף די פרייז, און מ'לייגט ארויף א לעיבל. אזוי האט מען זיך דערגעכאפט פאר זיבן יאר צוריק. ר' מאיר בראנדסדארפער, דער דיין פון די עדה, האט געקויפט אין א סטאר וואס אונז האבן ארויפגעשטעלט וואס מ'האט געברענגט פון ירדן סחורה. זאלי קאזין, חיים הערש, האט מיטגעארבעט. פארשטייסט וואס דא טוט זיך? דאס איז דאך א ליצנות די גאנצע עדה החרדית. שרייבן זיי יעצט צעטלעך אין גאנץ ירושלים, פאפענהיים, בהכשר פאפענהיים, און ס'טוט זיך, זיי מאכן ליצנות פון די עדה. יעצט איך האב ענק שוין דערציילט, כ'וועל עס נאכאמאל דערציילן. ס'איז געשטארבן א איד ר' געצל בערגער. ס'איז געווען א דין תורה צווישן שלום און צווישן מענדל. האט מענדל געטענה'ט אז דער טאטע איז משוגע געווען די לעצטע פינף יאר ממילא איז זיין חתימה גארנישט ווערד, האט שלום געזאגט דער טאטע איז משוגע געווען פופציג יאר איז געווען א מחלוקת ווען ר' געצל איז אים געווארן משוגע אלץ פאר געלט, די זעלבע דא אויך. און זיי קומען יעצט אן אז די עדה אלעס האט צוטון מיט פאפענהיים ער פירט די גאנצע. און זאג מיר פון די פערציג יאר, די עדה איז נבילה און טרייפה, וואו א געשעפט איז די עדה אינוואלווד, וואו עפעס וואס איז אסור איז די עדה אינוואלווד, די מקוואות זענען קיין מקוואות נישט, ר' מאיר האט עס נאך געפירט ר' מאיר בראנדסדארפער, היינט ווייס איך שוין נישט וואס דארט גייט פאר, די בהמה פלייש האט מען געברענגט פון אן אראבישן דארף, די קלף איז געווען טרייפה, אלעס איז געווען. ממש כאילו ס'איז לית תורה חלילה, חס ושלום מען טאר עס נישט זאגן, זיי האבן אזוי געלאכט און געטרעטן אויף די תורה, זיי האבן גענוצט דעם ארגענעזעישן די עדה פשוט אז זיי זאלן קענען מאכן א גרויס פארמעגן, דאס איז אלעס וואס זיי האבן געטוהן, און יעצט זענט עטס געקומען דערויף אז די עדה איז פאפענהיים? איך בין שוין געקומען דערויף ווען כ'האב געהאט מיטן שוויץ, כ'האב געזעהן ווי אן אלטער איד פון זיבעציג יאר מאכט משכב זכר פאר א יונגער פון זיבן יאר, דאס איז אזא דיסגרעיס און אזא חוצפה וואס די וועלט האט דאס נישט געהערט, און איך גיי און איך פארצייל עס, איך האב געהאט פיר בילדער דערפון, קודם האבן זיי עס פרובירט צו לייקען, נאכדעם האבן זיי פרובירט צו זאגן אז איך בין דורכגעגאנגען מיט אן אשת איש מיט א לאנג שייטל פרייטאג אין די גאס, איך ווייס נישט וואס דאס האט צו טון מיט נישט קיין זכר, און איך האב זיך אויסגעלאכט פון זיי, איך האב געזאגט ברענגט הער דאס אשת איש ווייל קען זיין זי איז נאסרה לבועל אויכעט. איז געגאנגען ר' מאיר לייב ז"ל האט ער געהייסן דעם דאווידאוויטש זאל שוין ארויסגיין מיט די גאנצע שמוץ, די גאנצע משמרת תמיד, די זעלבע ווי ביי אונז אין אמעריקע, ס'איז א מאני ביזנעס און דעטס איט, סאפראנאוויטש דער הויפט דערפון האט מיר אליין אמאל געזאגט ער קען מיט די עדה גארנישט טון ווייל זיי געבן אים דעם זיגל און זיי נעמען דאס צו און נישט דא קיין משמרת תמיד, אזוי ביי אונז איז די זעלבע געווען, הערשל קלאר האט געהאט דעם זיגל, ר' אברהם בלוי האט געהאט דעם זיגל פון די עדה וואס האט זיך אויסגעלאזט, יארן שפעטער האט ער געהאט א פראבלעם מיט די גיורות אין וויזשניץ האט דער וויזשניצער רבי דער אמרי חיים דעמאלטס געזאגט מען האט עס אים פארציילט האט ער געזאגט שלח ידיו בשלומיו ער האט יעדן מבזה געווען חלל בריתו איז ארויסגעקומען אז ער האט חלילה פוגם געווען בברית אזוי האט דער וויזשניצער רבי געזאגט ער קומט אלע חברה פון ר' אברהמ'ן אן אהיים צו קלארן די שייגעץ איך זאג אייך נאך וואס דער אמרי חיים האט געזאגט קענסט עס קויפן ווילסט עס קויפסט ווילסט עס נישט קויפסט נישט שלח ידיו בשלומיו חלל בריתו, אזוי האט ער געזאגט. מען קען זיך נישט מיט יעדן ערליכן איד אנווארפן. עניוועי, לאמיר גיין יעצט ווייטער. די מצב איז דא שרעקליך, ס'איז איום ונורא. דער עוורידזש מענטש אין די גאס טראסט שוין היינט נישט די עדה חרדית, זיי ברענגען פלייש פון בני ברק פון הרב לאנדא, זיי זעען דאס איז א פעיק פאוני פראוד ארגאניזעישאן, ס'האט גארנישט מיט כשרות. מען קען זיי נישט טראסטן גארנישט, סא דאס דארף מען יעצט די אלע זאכן דורך גיין, וואס גייט דא באמת פאר, בין איך געקומען, זעט אויס אז כ'וועל נישט קענען אריין גיין ביז דור הנורא'לע שטייט אויף פון שבעה, און נאכדעם וועל מיר זען וואס דא גייט פאר. פארדרייען א קאפ מיט טויטע, זיי ווייסן צו ס'איז פון א איד צו פון א גוי, קאם אן, מען מל'עט מל'עט מען אויפן פלייש נישט אויף די ביינער, די רושם ביים ביר קאפ גלייב איך נישט אז מען האט געטראפן, און אפילו אויב יא ווייס איך נישט וואסערע א סימן דאס איז. דאס איז דאך אלס לצנות וואס מען איז מחדש יעדן טאג נייע חידושים. עניוועי. דאס איז וואס דא גייט פאר מיט דער געגראבעכץ. יעצט איך וויל זאגן, פערזענדליך האלט איך אז מען גראבט טויטע איז אסור מצד הדין. עטס וועט זעהן דא פאלן אזאלעכע אטאמישע באמבעס. עטס וועט זיך וואונדערן פון ווי די אראבער האבן די באמבעס. אבער זיי האבן אלעס פון די רוסן. עס וועט חלילה אויסמעקן וימח את כל היקום. וואס האט עטס געמיינט מען קען זיך מיט יעדן טשעפען? דאס איז תנאים און אמוראים, דאס איז מענטשן וואס האבן קיינמאל נישט חוטא געווען, זענען געווען אלוקית לעבעדיג אויף די וועלט, דער אייבערשטער האט זיך כביכול מלבש געווען אין זיי, און יעצט האלט מען זייערע נישט רוען, און אפשר דאס איז דער פראבלעם טאקע, ס'איז דא אזעלכע גזירות קשות פון הימל און די טויטע זענען מתפלל, קומט דער סמך מם און ער מאכט מען זאל רוקן די טויטע אז זאל נישט קענען מתפלל זיין.

זייער אסאך געלט, און ווען דער איד וואלט געווען אפן מאכט נאר וועגן דאס געלט, דאס איז נישט קיין תירוץ אז ער שטייט מיט צו פארלירן אסאך געלט, דאס איז שטותים מיט הבלים, און נאכדעם פארוואס האט דוד שמידל אלע יארן יא געמעגט גראבן, דאס איז א אירעספאנסיבל זאך פון דוד שמידל, און מען קען דאס נישט פארענטפערן, קיינער האט נישט קיין תירוץ פארוואס דוד שמידל פאר געלט גראבט נאך היינט. דוד שמידל האט געגראבן רמת א' און רמת ב', זיי האבן באקומען צוויי און צוואנציג דירות, אונז האמיר שוין די אלע פיגערס, און מ'זעהט ווי דוד שמידל, ס'איז דא א ווידיא וואס כ'האב געזעהן, כ'מיין כ'האף ס'איז נישט צוזאמגעשטעלט, ווי ער כאפט זיך אן מיט א מיידל פון משרד העתיקות, זיי ארבעטן אינאיינעם, דאס איז ביזנעס, דוד שמידל האט פארלאנגט אויפצוקלינען דעם בארג מסתם דריי מיליאן דאלער. און די עם שטערנבוך חברה האבן געזאגט ס'איז גוט הונדערט טויזענט דאלער אויך, מ'דארף נישט דריי מיליאן, סאו ביי די ארץ ישראל'דיגע וועט עטץ נישט ארויסקריגן און אייגענע קליין מארעדיס, נאר למעשה גראבט מען טויטע, מ'האט גע, ס'איז דא ווידיאוס ווי כ'האב געזעהן ווען מ'גראבט, כ'האב געוואלט יעצט אליינס זיך אויך גיין איבערצייגן אבער ס'מיינט נישט אז כ'וועל נישט זעהן ווייל פונקט דעמאלטס וועט פונקט נישט זיין. און אויך דארף מען זיין א גרויסער מומחה דאס צו כאפן. יעצט די זאליקא קלאב, איך האלט איר זאלט ווייטער פייטן, איר זאלט נישט נאכלאזן בשום אופן, מען דארף פייטן ביז צום לעצטן טראפ בלוט, און דער תולדות אהרן רב האט זיך אפגעלאזט פון די פייט, ווייל ס'איז דארטן דא אסאך אינגעלייט וואס האבן דארט דירות, און זיין רעכטע האנט דער וואס האט אים געמאכט דעם מחקתי, ער האט אויסגעמעקט דעם רב'ס צוואה פינף מאל אז ס'זאל אריינקומען דוד'ל קאהן נישט זיין ברודער. איז דער שישא ער פירט גאנץ תולדות אהרן און ער איז אויך דער זעלבער מענטש וואס ער האט מסתם געבעטן די אינגעלייט פון תולדות אהרן זאלן דארט משקיע זיין זייערע דירות און ס'שטייט אים א גרויס פארלוסט איז במילא מוזן מיר דארט פייטן אז מ'זאל מעגן גראבן און מ'זאל דאס צוטיילן די דירות עניוועי דאס איז נאר געווען א שטיקל שיעור אויף וואס ס'גייט דא פאר דא אין ארץ ישראל. א גוטן טאג.